בעזרת השם יתברך, מסכת מגילה, דף ל"א, מיר הייבן אן דף ל, עמוד ב', אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, איז די קומענדיגע משנה גייט אויסרעכענען די סדר קריאת התורה וואס מען ליינט משך אלע ימים טובים, נאר עס איז וויכטיג אויסצורעדן אז דאס וואס מען זעט דא אין די משנה און וואס מיר גייען זען אין די גמרא איז נישט באמת די הלכה, וואס טייטש די הלכה איז אינגאנצן אנדערש, ס'איז דא אנדערע מנהגים אין אנדערע פלעצער, מען קען נישט פסק'ענען פון א משנה פון א גמרא. זאגט די הייליגע משנה בפסח קורין בפרשת מועדות של תורת כהנים וואס ליינט מען פסח און ווען סשטייט דא פסח מיינט נישט חול המועד אויך מען רעדט נאר פון די ערשטע צוויי טעג ווי מיר זעהן אין די גמרא רשי צייכנט שוין צו אז די אלע ימים טובים וואס שטייט נישט אין די משנה עט מען זעהן אין די גמרא א ברייתא וואס פילט אן די אלע לעכער על כל פנים פסח די ערשטע צוויי טעג וואס ליינט מען די פרשת מועדות פון תורת כהנים תורת כהנים דאס איז ספר ויקרא וואס דארט אין פרשת אמור איז דא א פרשה וואס הייבט זיך אן שור או כשב או עז כי יולד און בהמשך שטייט דארט אויסגערעכנט אלע ימים טובים דאס איז די פרשה וואס מען ליינט די ערשטע צוויי טעג פסח ווייטער בעצרת שבועות ליינט מען שבעה שבועות וואס טייטש דאס איז אין דברים איז דא א פרשה וואס הייבט זיך אן כל הבכור דארט ווערט אויך דערמאנט אלע מועדות דאס ליינט מען שבועות קומט אויס אז פסח ליינט מען די סדר המועדות פון ויקרא און שבועות ליינט מען די סדר המועדות פון דברים, ווייטער זאגט די משנה בראש השנה, וואס ליינט מען ראש השנה? בחודש השביעי באחד לחודש, דאס איז געוויסע פסוקים פון פרשת המועדות פון ויקרא, די פסוקים וואס רעדן זיך פון ראש השנה, דאס ליינט מען טאקע ראש השנה. ביום הכפירים, וואס ליינט מען יום כיפור? אחרי מות, וואס דארט ווערט דערמאנט די סדר עבודת יום הכפירים, דאס ליינט מען יום כיפור. ביום טוב הראשון של חג, וואס ליינט מען די ערשטע טאג יום טוב סוכות? קורין בפרשת מועדות, שבתורת כהנים, דאס איז ווייטער נאכאמאל די זעלבע פרשה וואס מען ליינט די ערשטע טאג פסח, גאנץ פרשת המועדות פון תורת כהנים פון ויקרא, ובשאר כל ימות החג, אלע אנדערע טעג סוכות, בקרבנות החג, ליינט מען די קרבנות מוסף וואס מען האט מקריב געווען יענע טאג וואס ווערט דערמאנט אין פרשת פנחס, ס'טייטש ווי תוס' שמועסט אויס, אז בעצם קוקט אויס אין די משנה אז נארמאל אלע ימים טובים האט מען נישט געליינט די מוספין, מען האט געליינט כל מיני פסוקים וואס האט א שייכות צום יום טוב, אבער נישט די מוספין. היינט אבער למעשה זאגט תוס', זעט מען אז אויף מפטיר יעדע יום טוב ליינט מען די פסוקים פון די קרבן מוסף פון יענע יום טוב, זאגט תוס' דאס איז נישט קיין זאך וואס שטייט דא אין די משנה, און אויך נישט אין די גמרא, דאס איז א מנהג קדמונים, א מנהג פון די גאונים. על כל פנים, רשי, רעכנט דא אויס די סדר קריאת התורה וואס מען ליינט סוכות, זאגט רשי אזוי, די ערשטע צוויי טאג סוכות, רשי רעדט דאך פון חוץ לארץ ווייל רשי האט געוואוינט אין חוץ לארץ, איז די ערשטע צוויי טאג סוכות, אין הכי נמי די צווייטע טאג איז א ספיקא דיומא, אבער פונדעסטוועגן, מען קען דאך נישט ליינען ביום השני די צווייטע טאג סוכות, ווייל ס'איז א זלזול אינעם יום טוב, ס'איז דאך א ספק, די צווייטע טאג איז א ספק אפשר איז די ערשטע טאג, אז מען וועט ליינען ביום השני, ביום השני גייט ארויף אויף חול המועד, פאסט נישט צו ליינען א קריאה פון חול המועד די ערשטע צוויי טעג, מילא די ערשטע צוויי טאג יום טוב, דאס איז יום טוב אליין, ליינט מען נאר ביום הראשון. נאך וואס ס'הייבט זיך אן חול המועד, וואס חול המועד איז א ספק צו ס'איז ביום השני צו ביום השלישי, איז דאך דא פיר וואס זענען עולה, זאגט רש"י אזוי, די ערשטע טאג חול המועד, ס'איז א ספק שני שלישי, איז די ערשטע וואס איז עולה ליינט מען שני ביום השני, די צווייטע וואס איז עולה ליינט מען ביום השלישי, די דריטע וואס איז עולה ליינט מען פון די נעקסטע טאג ביום רביעי, און די פערדע וואס איז עולה ליינט מען נאכאמאל ביום השני ביום השלישי, וואס די צוויי איז ספיקא דיומא, די זעלבע זאך די נעקסטע טאג חול המועד, די נעקסטע טאג חול המועד איז א ספק שלישי רביעי, מילא די ערשטע וואס עולה איז שלישי, די צווייטע וואס עולה איז רביעי, די דריטע וואס עולה ליינט מען די נעקסטע טאג חמישי, און די פערדע וואס עולה ליינט מען נאכאמאל שלישי רביעי, און אזוי יעדן טאג חול המועד ליינט מען די צוויי פון די ספיקא דיומא און אויך די מארגנדיגע, שפעטער רביעי ליינט מען נאכאמאל די צוויי פון ספיקא דיומא ביז הושענא רבה, הושענא רבה איז דאך א ספק שישי שביעי, איז דאס וואלט נישט געווען קיין פראבלעם, די ערשטע קען ליינען שישי, די צווייטע שביעי, אבער עס קומט צו די דריטע וואס עולה קען מען נישט ליינען שמיני, ווייל דאס איז שוין שמיני עצרת, ס'איז א רגל בפני עצמו, און וואס טוט מען הושענא רבה? הושענא רבה, זאגט רש"י, איז אנשטאטס ליינען די מארגנדיגע טאג, ליינט מען די פריערדיגע טאג. ס'טייטש אנשטאטס אנהייבן שישי, שביעי, און שפעטער האבן א פראבלעם וואס טוט מען מיט שמיני, הייבט מען אן ביום החמישי. מ'הייבט אן ביום החמישי, די צווייטע איז עולה ביום השישי, די דריטע ביום השביעי, און די פערדע נאכאמאל שישי שביעי, ליינט מען נישט ביום השמיני, מ'לייגט זיך נישט אריין אין די פראבלעם, און דאס איז די סדר וואס מען ליינט משך די טעג פון סוכות. זאגט די משנה ווייטער, בחנוכה, וואס ליינט מען חנוכה? בנשיאים. נשיאים, זאגט רש"י, ס'שטייט דארט אויך חנוכת המזבח וואס אויך אין די צייטן פון די חשמונאים האט מען מחנך געווען די מזבח מילא פאסט צו ליינען די פרשה. ווייטער בפורים וואס ליינט מען פורים? ויבא עמלק ווייל המן דאך אן אייניקל פון עמלק מילא פאסט צו ליינען ויבא עמלק. בראשי חדשים וואס ליינט מען? ובראשי חדשיכם טאקע די פסוקים וואס אונז לייען מיר. במעמדות וואס ליינט מען די מעמדות? מעמדות האבן מיר שוין געזען אז די צייטן פון בית המקדש איז געווען צוטיילט כלל ישראל אויף פיר און צוואנציג און יעדע וואך איז געווען א צווייטע גרופע א צווייטע קבוצה וואס זיי זענען געווען די אנשי המעמד זיי האבן געדאווענט אז די קרבנות זאלן נתקבל ווערן, און זיי האבן געהאט שפעציעלע תפילות, און זיי האבן געהאט שפעציעלע תעניתים, און זיי האבן געהאט שפעציעלע קריאות וואס מען האט געליינט אין די תורה. וואס האבן זיי געליינט? במעשה בראשית, די סדר פון מעשה בראשית, און ווי רש"י רעכנט אויס אז זונטאג האט מען געליינט די בריאה פון די ערשטע טאג און פון די צווייטע טאג, און אזוי מאנטאג די צווייטע און די דריטע ביז פרייטאג, פרייטאג האט מען געליינט יום השישי ביז נאך ויכולו, דאס איז געווען די קריאה פון די מעמדות, רש"י צייכנט צו וואס איז טאקע די טעם, אזוי ווי מ'וועט שוין זעהן אין די גמרא, ווייל היות וואס אן די מעמדות אן די קרבנות קען נישט די וועלט שטיין, דערפאר פאסט ביי די מעמדות צו ליינען מעשה בראשית. ווייטער זאגט די משנה, בתעניות, וואס ליינט מען ביי א תענית? ברכות וקללות, דאס איז פרשת בחוקותי, דארט שטייט אויך די תוכחה ליינט מען די ברכות מיט די קללות, פארוואס? ווייל מ'פאסט דאך, מ'וויל אידן זאלן תשובה טון, פאסט צו ליינען די פרשה, און ווי רשי צייכנט צו איז דאך דא דריי וואס זענען עולה, די ערשטע צוויי ליינען די ברכות, די דריטע ליינט די קללות, פארוואס קען מען נישט צוטיילן די קללות אויף צוויי, זאגט די משנה אין מפסיקין בקללות אלא אחד קורא את כולן, איינער ליינט די גאנצע קללות, ווי מיר זעהן די גמרא די טעם, ווייטער זאגט די משנה, בשני בחמישי בשבת במנחה קורין כסדרן ואין עולין להם מן החשבון, ס'טייטש סיי מאנטאג און דאנערשטאג און שבת ביי מנחה ליינט מען אזוי ווי אונז לייען מיר היינט די סדר פונעם פרשת השבוע, אבער ס'איז נישט עולה לחשבון, וואס טייטש ס'איז נישט עולה לחשבון? פשט איז אז נישט ס'איז איין לאנגע המשך אז מאנטאג הייבט מען אן לייענען די פרשה, דאנערשטאג לייענט מען ווייטער און שבת ענדיגט מען צו, ניין, ס'האט נישט קיין שייכות, שבת לייענט מען די גאנצע פרשה, באזונדער לייענט מען אויך מאנטאג דאנערשטאג און שבת ביי מנחה. פירט די משנה אויס שנאמר, ווי רש"י זאגט די שנאמר גייט ארויף אויף די גאנצע משנה, שטייט אין פסוק וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל, לערנט מען פון דא מצוותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנו, און ווי די מפרשים זענען מסביר, וואס דארף שטיין וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל? אלעמאל וואס די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה האט משה איבערגעזאגט, נאר וואס דען? מען קען דרש'נען פון דא, ס'נישט ממש א דרש, ס'איז אסמכתא, אז אלעמאל דארף מען ליינען מענינא דיומא, דאס טייטש וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל, באזונדער פון דעם וואס משה רבינו האט אלעמאל איבערגעזאגט אלעס, איז ווען ס'איז געקומען צו די מועדים האט ער איבערגעזאגט שפעציעל די לשון ס'טייטש כאילו מ'האט איבערגעליינט אין די תורה די פרשת המועדים, וואס פון דא לערנט מען ארויס אז ווען ס'קומט טאקע צו די אלע ימים טובים דארף מען ליינען מענינא דיומא, זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, איז גייען מיר דא זעהן גאר א לאנגע ברייתא, וואס די ברייתא גייט אויסרעכענען סיי געוויסע שטיקלעך וואס מ'האט שוין געזעהן אין די משנה, סיי צולייגן כל מיני קריאות וואס ווערט נישט דערמאנט אין די משנה, און די זעלבע זאך די ברייתא רעדט אויך, פון די הפטורות און וואס מען איז מפטיר אין וועלכע שטיקל פון נביא, נאר וואס די גמרא גייט אריינהאקן אין די ברייתא גייט מען זעהן כל מיני שטיקלעך ווייל די ברייתא איז געלערנט געווארן אין ארץ ישראל וואס איז נאר געווען איין טאג יום טוב און ממילא די גמרא אריינהאקן וויאזוי מען פירט זיך היינטיגע צייטן אז ס'איז דא צוויי טעג יום טוב ווייל די גמרא מ'לערנט דאך תלמוד בבלי איז געשריבן געווארן אין בבל זאגט די ברייתא אזוי בפסח קורין בפרשת מועדות ומפטירין בפסח גלגל. ס'טייטש, די ערשטע טאג פסח, די צווייטע טאג פסח בעצם אויך, ליינט מען פרשת מועדות וואס מ'האט געזען אין די משנה פון ויקרא, אלע מועדות שטייט דארט, און מפטיר הפטורה ליינט מען פסח גלגל, דאס איז אין ספר יהושע ווערט דארט דערמאנט אז מ'האט מקריב געווען א קרבן פסח, ווען מ'איז אנגעקומען אין ארץ ישראל האט מען מקריב געווען אין גלגל דעם קרבן פסח, דאס איז די הפטורה. האקט די גמרא אריין והאידנא דאיכא תרי יומי, היינט אז ס'איז דא צוויי טעג אין גלות, איז יומא קמא בפסח גלגל ולמחר בפסח יאשיהו, אין מלכים ווערט אויך דערמאנט מען האט מקריב געווען א קרבן פסח אין די צייטן פון יאשיהו, און ממילא צוויי אנדערע הפטורות, די ערשטע טאג איז די הפטורה פסח גלגל, די צווייטע טאג איז די הפטורה פסח יאשיהו, אבער קריאת התורה די ליינען איז די זעלבע ביידע טעג, פרשת המועדות. ווייטער זאגט די ברייתא, ושאר ימות הפסח, אלע אנדערע טעג פסח ס'טייטש סיי חול המועד סיי שביעי של פסח, איז מלקט וקורא מענינו של פסח, ליינט מען כל מיני פרשות אין די תורה וואס רעדט פון די ענין פון פסח, מאי היא, וועלכע פרשות רעדט מען דא, אמר רב פפא, מאפ"ו סימן, מאפ"ו איז מ' אלף פ' ו', ווי רש"י רעכנט אויס די פרשות, מ' איז משכו וקחו לכם, א' איז אם כסף תלוה, פ' איז פסל לך, ו' איז וידבר ה' אל משה, דאס איז פיר פרשות וואס רעדן מענינו של אדער פסח, אדער מענין קרבן פסח, מענין פסח שני, און פאר דעם ליינט מען די פיר פרשות משך די טעג פון חל המועד. ווייטער יום טוב האחרון של פסח, וואס ליינט מען שביעי של פסח? קורין ויהי בשלח, מען ליינט פרשת בשלח וואס דארט ווערט דערמאנט די שירה, ווייל שביעי של פסח איז דאך געווען קריעת ים סוף, און מפטירין, וואס ליינט מען הפטורה? וידבר דוד, וואס דארט, ווי רש"י ברענגט, שטייט אויך דוד האט געזאגט שירה, במילא האט עס א שייכות צו שירה, און עס ווערט אויך דערמאנט די ענין פון יציאת מצרים, פאסט די הפטורה. ווייטער זאגט די גמרא למחר, וואס טוט זיך מיט אחרון של פסח, אין גלות איז דאך דא צוויי טעג שביעי של פסח, איז אויך דא א אחרון של פסח, איז דעמאלטס ליינט מען כל הבכור און מפטירין עוד היום, טייטש די קריאה איז כל הבכור, וואס דאס האט מען שוין געזען אין די משנה, דאס איז די סדר המועדות וואס ווערט דערמאנט אין דברים, און די הפטורה איז עוד היום, ווי רש"י זאגט דאס איז די פסוקים וואס ווערט דארט דערמאנט אז סנחריב האט געהאט א מפלה, דאס איז געשען בליל פסח, ממילא פאסט צו ליינען די הפטורה. זאגט די גמרא אמר אביי, האט אביי געזאגט, והאידנא נהוג עלמא למיקרי היינטיגע צייטן איז די מנהג צו ליינען די קומענדיגע פרשות, און ער געט א סימן, משך תורא, וואס די פשוטע טרוקענע טייטש פון עם איז שלעפ אן אקס, קדש בכספא איז טייטש זיי מקדש מיט געלט, פסל במדברא איז טייטש פסל איז קריץ אויס במדברא אינעם מדבר, שלח בוכרא מיינט פארשיק א בכור. וואס דאס איז אלעס סימנים, אבער יעדע ווארט איז מרמז אויף א אנדערע קריאה וואס מען לייענט פסח איז משך איז א פרשה וואס הייבט זיך אן מיט די ווארט משכו, תורא איז שור או כשב תורא איז דאך אן אקס שור או כשב, קדש איז קדש לי כל בכור, בכספא איז אם כסף תלוה, פסל איז די פרשה פסל לך, במדברא איז די פרשה וידבר ה' אל משה במדבר סיני, שלח איז בשלח די שירת הים, און בוכרא איז כל הבכור וואס די אלע אכט פרשות האבן א שייכות ווייטער אדער צו פסח אליין, אדער צו מכות בכורות, אדער צו יציאת מצרים, צו קריעת ים סוף, און ממילא פאסט צו ליינען די אלע אכט קריאות. זאגט די ברייתא ווייטער, בעצרת וואס ליינט מען שבועות, שבעה שבועות, וואס דאס האט מען געזען אין די משנה, דאס איז די פרשה פון כל הבכור, וואס איז אין דברים די סדר המועדות, דאס איז די קריאה פון שבועות, און מפטירין, וואס זאגט מען הפטורה, בחבקוק, חבקוק, ווערט דארט דערמאנט אלקים מתימן יבוא, די ענין פון מתן תורה, פאסט דאס צו ליינען שבועות, אחרים אומרים, אחרים קריגן זיך, און זיי זאגן נישט מען ליינט שבעה שבועות, נאר מען ליינט בחודש השלישי, וואס דאס איז ממש די פרשה פון מתן תורה, און מפטירין במרכבה, דאס איז מעשה מרכבה, וואס מעשה מרכבה ווערט דארט דערמאנט אין יחזקאל, די אלע מלאכים, שרפים ואופנים, וואס איז דא ביים רבונו של עולם, און ווי רשי ברענגט שטייט אין תהלים אויף מתן תורה, רכב אלקים רבותים אלפי שנאן השם בם סיני בקודש, די אלע מלאכים און אופנים, שרפים ואופנים וואס איז געווען דארט, מילא פאסט צו זאגן הפטורה מעשה מרכבה. זאגט די גמרא והאידנא דאיכא תרי יומא, היינטיגע צייט איז דאך דא צוויי טעג שבועות, איז נישט קיין פראבלעם קען מען טון ביידע, עבדינן כתרוויי, קען מען טון ווי ביידע שיטות, סיי ליינען שבעה שבועות און סיי ליינען בחודש השלישי, סיי זאגן די הפטורה פון מעשה מרכבה און סיי זאגן די הפטורה פון חבקוק, אבער וואס זאגט די גמרא ואיפכא? ס'טייטש מען פארדרייט? נישט אז די ערשטע טאג זאגט מען שבעה שבועות און די צווייטע טאג בחודש השלישי, נאר די ערשטע טאג בחודש השלישי און די הפטורה מעשה מרכבה און די צווייטע טאג שבעה שבועות, פארוואס? ווייל ווי רש"י זאגט, די פרשה בחודש השלישי דאס איז דאך די פרשה פון מתן תורה, די ערשטע טאג שבועות איז דאס די אמת'ע טאג פון מתן תורה, און מילא פאר דעם פאסט צו ליינען דאס ערשט. זאגט די ברייתא ווייטער, בראש השנה, וואס ליינט מען ראש השנה? בחודש השביעי, דאס מען האט געזען אין די משנה, די פרשה וואס רעדט פון ראש השנה, און מפטירין, וואס זאגט מען הפטורה? הבן יקיר לי אפרים, וואס ווי רשי זאגט שטייט דארט ווייטער זכור אזכרנו, רחם ארחמנו, דאס איז ענינים וואס מען וויל דערמאנען ראש השנה, ויש אומרים וואס דא זאגן ניין, אז מען לייענט ראש השנה והשם פקד את שרה, שרה איז נפקד געווארן ראש השנה, און מפטירין בחנה, חנה איז אויך נפקד געווארן ראש השנה, פירט די גמרא אויס והאידנא דאיכא תרי יומא, למעשה היינט איז דא צוויי טעג, איז יומא קמא די ערשטע טאג ראש השנה ליינט מען כיש אומרים, אזוי ווי די שיטה פון די יש אומרים, ס'טייטש מען ליינט והשם פקד את שרה, און הפטורה איז בחנה, און למחר, וואס ליינט מען די צווייטע טאג ראש השנה, והאלוקים נסה את אברהם, ווייל מען וויל דערמאנען די עקידה ראש השנה, און מפטירין, און הפטורה זאגט מען הבן יקיר, ווי מען האט פריערט געזאגט. זאגט די ברייתא ווייטער, ביום הכיפורים, וואס ליינט מען יום כיפור קורין אחרי מות, וואס אזוי ווי מען האט שוין געזען דאס די פרשה פון יום כיפור און מפטירין און הפטורה איז מען מפטיר כי כה אמר רם ונשא וואס דארט ווערט דערמאנט די ענין פון פאסטן די ענין פון תשובה ווייטער ובמנחה וואס ליינט מען מנחה קורין בעריות ווי רש"י זאגט שמי שיש עבירות בידו יפרוש מהן לפי שהעריות עבירה מצויה שנפשו של אדם מחמדתן ויצרו תוקפו, מילא דארף מען דערמאנען יום כיפור תשובה צו טון אויף דעם, און מפטירין הפטורה איז מען מפטיר ביונה, ווי די מפרשים זענען מסביר, סיי ביי יונה זעט מען די ענין פון תשובה, און סיי ביי יונה זעט מען אז מען קען נישט אנטלויפן פון רבונו של עולם. זאגט די גמרא, דרך אגב, אז מען האט דערמאנט די הפטורה פון יום כיפור, אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא ענוותנותו, דארט ווי מען זעט אין פסוק, די גדלות די גבורה פון רבונו של עולם איז באלד דערנאך ווערט אויך דערמאנט ענוותנותו דאס פארקערטע די ענווה דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים מען זעט עס סיי אין תורה סיי אין נביא סיי אין כתובים כתוב בתורה אין תורה שטייט כי ה' אלקיכם הוא אלקי האלקים ואדוני האדונים שטייט ווייטער הקל הגדול הגיבור וכתיב בתריה וואס שטייט נאכדעם? עושה משפט יתום ואלמנה, און שטייט ווייטער אוהב גר, לתת לו לחם ושמלה, די ענין פון ענוותנותו, די ענין אז די אייבערשטער איז משים לב צו יעדע יתום צו יעדע אלמנה, אוהב גר, דאס פארקערט פון די גבורה וואס מען זעט פריער, ווייטער שנוי בנביאים, אין נביאים זעט מען דאס אויך, שטייט אין פסוק, וואס דאס איז טאקע א פסוק פון די הפטורה וואס מען זאגט יום כיפור, כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש, זעהן מיר די ענין פון גבורה, וכתיב בתריה, וואס שטייט שפעטער אין פסוק, ואת דכא ושפל רוח, א ענין פון ענווה, ומשולש בכתובים, אין כתובים זעהט מען דאס אויך, דכתיב, שטייט אין פסוק, סולו לרוכב בערבות בק-ה שמו, דער וואס פארט אין הימל בק-ה שמו א ענין פון גבורה, וכתיב בתריה, שטייט שפעטער אבי יתומים ודיין אלמנות א ענין פון ענווה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט צוריק צום ברייתא פון די קריאות, זאגט די ברייתא, יום טוב הראשון של חג, וואס ליינט מען די ערשטע טאג יום טוב סוכות, קורין בפרשת מועדות שבתורת כהנים, אזוי ווי מ'האט געזען די משנה, און מפטירין, און וואס זאגט מען ביי הפטורה, הנה יום בא לה', דאס איז א פרשה אין זכריה וואס ווערט דארט דערמאנט די ענין פון גוג ומגוג, און שטייט דארט אויך אז ווען משיח וועט קומען וועלן די גוים עולה רגל זיין, סוכות וועלן זיי זיין אין ארץ ישראל, און מילא פאסט די הפטורה סוכות. זאגט די גמרא והאידנא דאיכא תרי יומא, היינטיגע צייטן איז דא צוויי טאג סוכות, איז למחר מיקרא הכי נמי קרינן, אין תורה ליינט מען די זעלבע פרשה, פרשת המועדות שבתורת כהנים. אבער אפטורי מאי, וואס זאגט מען הפטורה די צווייטע טאג? ענטפערט די גמרא, מפטירין ויקהלו אל המלך שלמה, מען זאגט הפטורה ויקהלו אל המלך שלמה, שטייט דארט נאכדעם שלמה המלך האט געענדיגט בויען די בית המקדש, שטייט אז מען האט זיך צוזאם גענומען שלמה המלך האט זיי געבענטשט, דאס איז אלעס געווען סוכות, ווי שטייט דארט די פסוק ויקהלו אל המלך שלמה, די פסוק זאגט דארט ווייטער כל איש ישראל בירח האתנים בחג הוא החודש השביעי, אז ס'איז געווען סוכות, מילא פאסט דאס צו לייענען די צווייטע טאג סוכות, זאגט די ברייתא ווייטער, ושאר כל ימות החג, וואס טוט מען די רעשט פון יום טוב סוכות? קורין בקרבנות החג, לייענט מען די קרבנות פון סוכות. זאגט די גמרא, יום טוב האחרון, וואס טוט זיך שמיני עצרת? קורין כל הבכור, לייענט מען כל הבכור, דאס איז די פרשת המועדות פון דברים, מצוות וחוקים ובכור. ס'טייטש ווי רש"י איז מסביר אזוי, מ'הייבט נישט אן אזוי ווי מ'הייבט אן נארמאל כל הבכור ביי די פסוקים פון די מועדות, נאר מ'הייבט אן פריערט, שטייט פריערט עשר תעשר את כל תבואת זרעך, וואס דארט ווערט דערמאנט די ענין פון מעשר עני, די מצוה פון צדקה, די מצוה פון הלוואה, די מצוה פון פארשיקן עבדים, די מצוה פון געבן מתנות פאר די עבדים, כל מיני מצוות, און חוקים פון צדקה, פון גוטס טוהן פאר יענעם, פארוואס ליינט מען דאס דווקא סוכות שמיני עצרת, ווייל היות וואס דאס איז א חג האסיף, סוכות נעמט מען דאך צאם אלע תבואה וואס ליגט אויפן פעלד, און די עניים דארפן דעמאלטס אויך האבן תבואה אויף אהיים צו נעמען, אויף צו עסן, און ממילא דעמאלטס דארף מען מעורר זיין די ציבור צו געבן צדקה, און דערפאר הייבט מען קודם אן מיט מצוות וחוקים, מיט עשר תעשר, און נאר נאכדעם ליינט מען כל הבכור, די פרשה פון די מועדות, און מפטירין, וואס זאגט מען הפטורה ויהי ככלות שלמה, וואס דאס איז אויך א המשך דארט ביים בנין בית המקדש ווען מען האט גענדיגט בויען די בית המקדש, און דארט אין די פסוקים ווערט דערמאנט ביום השמיני שילח את העם, אז שמיני עצרת האט שלמה המלך פארשיקט דארט דעם פאלק, איז ווערט דארט דערמאנט שמיני עצרת, פאסט די הפטורה שמיני עצרת. זאגט יעצט די גמרא, למחר, צו מארגנס שמחת תורה, וואס אין חוץ לארץ איז דא צוויי טעג, איז קורין וזאת הברכה, ליינט מען וזאת הברכה, פארוואס ווייל מען ענדיגט די ימים טובים ענדיגט מען שוין אויך די תורה, און מפטירין ויעמוד שלמה, און הפטורה זאגט מען ויעמוד שלמה, דאס איז אויך אלץ א המשך די ענין פון חנוכת בית המקדש וואס דאס איז געווען סוכות צייט, זאגט יעצט די גמרא, אמר רב הונא אמר רב, שבת שחל להיות בחולו של מועד, שבת געפאלט חול המועד, ס'טייטש שבת חול המועד, בין בפסח בין בסוכות, סיי שבת חול המועד פסח, סיי שבת חול המועד סוכות, מקרא קרינן ראה אתה, און וואס ליינט מען? מען ליינט ראה אתה, וואס דארט ווערט דערמאנט סיי די ענין פון שבת סיי די ענין פון שלש רגלים און סיי די ענין פון חול המועד ווי רשי ברענגט און אפטורי וואס זאגט מען אויף די הפטורה בפסח העצמות היבשות און בסוכות ביום בא גוג פסח זאגט מען העצמות היבשות דארט ווערט דערמאנט אז יחזקאל האט געמאכט תחיית המתים מיט די עצמות היבשות ווי רשי ברענגט די עצמות היבשות דאס איז געווען אידן וואס זענען ארויס פון מצרים פאר די צייט, און ממילא פסח איז יציאת מצרים, ליינט מען די פסוקים, און סוכות ביום בא גוג, דאס איז א המשך צו די ענין וואס מען ליינט די ערשטע טאג סוכות, וואס די ערשטע טאג סוכות ליינט מען אויך פון די ענין פון גוג ומגוג, וואס וועט זיין משיח העט קומען, און די גוים וועלן ארויפגיין קיין ארץ ישראל סוכות, ליינט מען אויך די פסוקים פון ביום בא גוג, פון מלחמת גוג און מאגוג. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה בחנוכה בנשיאים, זאגט די גמרא, ומפטירין בניירות דזכריה, וואס טייטש שבת חנוכה, וואס ליינט מען די הפטורה, ניירות דזכריה, דאס איז פסוקים דארט אין זכריה וואס ווערט דערמאנט די מנורה, ווייטער ואי מיקלעי שתי שבתות, וואס איז טאמער איז דא צוויי שבת חנוכות, טאמער די ערשטע טאג חנוכה איז שבת איז דא צוויי שבת חנוכות, איז קמייתא בניירות דזכריה, די ערשטע הפטורה איז ניירות דזכריה, און בתרייתא בניירות שלמה, אויך דא אין מלכים, א פרשה וואס ווערט דארט דערמאנט ניירות שלמה די מנורות שלמה המלך האט געמאכט, פאסט דאס אויך צו ליינען חנוכה? זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה בפורים ויבא עמלק בראש חדשים ובראשי חדשיכם זאגט די גמרא ראש חודש שחל להיות בשבת טאמער ראש חודש געפאלט שבת מפטירין זאגט מען די הפטורה והיה מדי חודש בחדשו און ס'שטייט דארט ווייטער מדי שבת בשבתו און במילא עס ווערט דערמאנט סיי די ענין פון ראש חודש סיי די ענין פון שבת איז דאס א פאסיגע הפטורה. חל להיות באחד בשבת, טאמער ראש חודש איז זונטאג, איז מאתמול איז שבת פארדעם, וואס טייטש ערב ראש חודש, מפטירין זאגט מען די הפטורה ויאמר לו יהונתן מחר חודש, פאסט די הפטורה. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, ראש חודש אב שחל להיות בשבת, טאמער ראש חודש אב געפאלט שבת, מפטירין זאגט מען די הפטורה, חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, היו עלי לטורח. ס'שטייט קודם כל ווערט דערמאנט חדשיכם, די ענין פון ראש חודש, און ס'ווערט דארט דערמאנט אין די פרשה די ענין פון חורבן בית המקדש, מילא פאסט די הפטורה שבת ראש חודש אב, מאי היו עלי לטורח? פרעגט איבער די גמרא וואס פאסט א לשון אז דער רבונו של עולם זאגט אז מועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטורח, וועלכע טירחה זענען אידן מטריח די רבונו של עולם? אמר הקדוש ברוך הוא, זאגט די גמרא, לא דיין להם לישראל שחוטאין לפני, נישט גענוג אז אידן זינדיגן, אלא שמטריחין אותי, לידע איזו גזירה קשה אביא עליהם, נאר זענען מיר מטריח איך זאל אויסרעכענען וועלכע עונש זיי מעניש צו זיין, און ווי די מהרש"א איז מסביר אז די נבואה גייט דאך ארויף די צייטן פון ירבעם בן נבט וואס האט מחטיא געווען כלל ישראל מיט כל מיני עבירות, און מילא די אייבערשטער וואס איז מעניש מידה כנגד מידה האט געדארפט אויסרעכענען יעדע עבירה ווי אזוי מעניש צו זיין, מילא איז עס א טירחה, די רבונו של עולם כביכול ס'א טירחה. ווייטער זאגט די גמרא בתשעה באב גופיה מאי מפטרינן, וואסערע הפטורה זאגט מען תשעה באב, אמר רב, זאגט רב, איכה היתה לזונה, שטייט דארט ווייטער איכה היתה לזונה קריה נאמנה גייט ארויף אויף ירושלים אויפן חרבן. מקרא מאי, וואס ליינט מען די תורה תשעה באב? תניא ברענגט די גמרא האבן געלערנט אין א ברייתא, אחרים אומרים, אז מען ליינט ואם לא תשמעו לי, שטייט דארט אין די תורה ואם לא תשמעו לי וועט אנקומען כל מיני קללות, און די חרבן ווערט דארט אויך דערמאנט, און ממילא פאסט דאס תשעה באב. ר' נתן בר יוסף אומר, מען ליינט עד אנה ינאצוני העם הזה, וואס דאס שטייט ביי די מרגלים, נאך די מרגלים זענען צוריק געקומען, און כלל ישראל האט אנגעהויבן צו וויינען, און די רבונו של עולם האט זיך געבייזערט און די מעשה מרגלים איז דאך געווען תשעה באב איז פאסט צו ליינען די פרשה ויש אומרים ס'דא וואס זאגן אפאר פסוקים ווייטער עד מתי לעדה הרעה הזאת שטייט דארט אויך אין די המשך אויף די עונש וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אז כלל ישראל וועט ליידן וועגן די מעשה מרגלים איז פאסט דאס צו ליינען תשעה באב אמר אביי האט אביי געזאגט האידנא נהוג עלמא למיקרי כי תוליד בנים די מנהג היינט איז צו ליינען תשעה באב כי תוליד בנים וואס אין די המשך שטייט דארט אז טאמער מען וועט נישט פאלגן די רבונו של עולם וועט קומען כל מיני עונשים ומפטירין און וואס ליינט מען די הפטורה אסוף אסיפם וואס דאס איז די נביא אין ירמיה וואס רעדט פונעם חרבן איז דאס די פאסיגע הפטורה פאר תשעה באב זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געלערנט אין משנה במעמדות במעשה בראשית פרעגט די גמרא מנא הני מילי וואס עפעס טאקע ליינט מען מעשה בראשית ביי די מעמדות ענפערט די גמרא אמר רב אמי אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ ווייל ווען נישט די מעמדות טייטש ווען נישט די קרבנות מעמדות דאווענט מען דאך אויף די קרבנות וואלט נישט געווען נישט קיין הימל נישט קיין ערד, פארוואס? שנאמר, שטייט אין פסוק די נביא זאגט אין ירמיה אזוי, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי, וואס באלד עמיר זעהן מ'דרש'נט די פסוק אז אם לא בריתי יומם ולילה, ווען נישט די ברית די בונד וואס איז געווען צווישן אברהם אבינו און די רבונו של עולם, חוקות שמים וארץ לא שמתי וואלט נישט געווען נישט קיין הימל נישט קיין ערד, וואס איז פשט פון דעם? וכתיב, וואס שטייט אין פסוק ביי דעם ברית בין הבתרים, ויאמר ה' אלוקים במה אדע כי אירשנה, אברהם אבינו זאגט פאר רבונו של עולם, ה' אלוקים, ווי אזוי זאל איך וויסן במה אדע כי אירשנה? אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו האט געזאגט פארן רבונו של עולם אזוי, רבונו של עולם, שמא חס ושלום ישראל חוטאים לפניך, ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה, ס'טייטש קען זיין כלל ישראל וועט טון עבירות, און וועסט זיי אינגאנצן אפווישן, און ווי אזוי ווייס איך במה אדע כי אירשנה ווי ווייס איך אז דאס אלעס וואס דו זאגסט צו וועט טאקע געשען? אמר לו, האט דער רבונו של עולם געזאגט לאו, ס'וועט נישט געשען. אמר לפניו, האט אברהם אבינו געזאגט רבונו של עולם, במה איידע? וואס טייטש געב מיר א זאך וואס ווען כלל ישראל, טאמער כלל ישראל חס ושלום וועט זינדיגן, וועלן זיי קענען טון די זאך, וועלן זיי האבן כפרת עוונות, און ממילא וועל איך וויסן מיט אזא גאראנטי אז זיי וועלן נישט אפגעווישט ווערן. אמר לו, האט דער רבונו של עולם געזאגט, קחה לי עגלה משלשת, ס'טייטש, בזכות די קרבנות, דאס וועט מכפר זיין אויף זיי, און דאס וועט גורם זיין אז זיי זאלן נישט אפגעווישט ווערן, און ממילא זעהן מיר אז בזכות די קרבנות, און די מעמדות קומען דאך אויף די קרבנות, בזכות דעם שטייט די גאנצע וועלט, ווייל אז נישט, ווען ס'וואלט נישט געווען קיין קרבנות, וואלט כלל ישראל מיט די גאנצע וועלט אונטערגעגאנגען וועגן די עבירות. און ממילא פאסט טאקע צו ליינען מעשה בראשית אין א צייט וואס מען דאווענט אויף די קרבנות, ווייל אן קיין קרבנות איז נישט דא קיין מעשה בראשית. זאגט די גמרא ווייטער די המשך פון די מעשה אמר לפניו אז אברהם אבינו האט געזאגט פארן רבונו של עולם רבונו של עולם תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם, היינטיגע צייטן איז דאך נישט דא קיין קרבנות, און וואס וועט זיין א כפרה? אמר לו, האט כביכול די רבונו של עולם געענטפערט כבר תיקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהם כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על כל עוונותיהם, זאגט די פרשיות פון די קרבנות, טאמער מען ליינט די פרשה קרבנות איז כאילו מען וואלט מקריב געווען די קרבנות. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, בתעניות, ברכות וקללות, ואין מפסיקים בקללות, אז מען טאר נישט מפסיק זיין אינמיטן די קללות. פרעגט די גמרא מנא הני מילי, ס'טייטש, פון וואו לערנט מען וואס עפעס טאר מען נישט מפסיק זיין אינמיטן די קללות? אמר רבי חייא בר גמדא אמר רבי אסי, דאמר קרא, ווייל ס'שטייט אין פסוק מוסר ה' בני אל תמאס, מען טאר נישט מואס זיין, מען טאר זיך נישט פארעקלען, פארמיאוס'ן, פון מוסר, אז ס'שטייט די קללות, דארף מען ליינען די גאנצע קללות אויב מ'מאכט א הפסקה אינמיטן ווייזט מען מיט דעם אז מ'איז מואס אין דעם וואס דאס טאר מען נישט טון דאס איז איין לימוד רש"י זאגט די המשך פון מוסר השם בני אל תמאס שטייט דארט אין פסוק ואל תקוץ בתוכחתו און ממילא אין מסכת סופרים דרש'נט מען פון יענע חלק פון די פסוק אז אל תקוץ בתוכחתו אז ווען ס'קומט צו די תוכחה איז אל תקוץ תקוץ א ענין פון קציצה זאלסט נישט צושניידן די קללות נאר איינער זאל עולה זיין ליינען די גאנצע זאך זאגט די גמרא ריש לקיש אמר ריש לקיש זאגט א צווייטע טעם, נישט מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק, נאר לפי שאין אומרים ברכה על הפורענות, ס'פאסט נישט צו זאגן א ברכה א ברכת התורה אויף די פורענות, אויף די שלעכט, אויף די קללות, און ממילא טאמער מ'וועט מאכן א הפסקה אינמיטן די קללות, איז די מענטש וואס גייט יעצט עולה זיין אינמיטן די קללות גייט דאך מאכן אשר בחר בנו אויף די קללות, דאס וויל מען נישט זאל געשען, און ממילא האקט מען נישט אפ די קללות, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, אלא היכי עביד, נו וואס, נאר איין מענטש וועט עולה זיין די קללות וויאזוי פטר'סטו די פראבלעם, די איין מענטש וואס גייט ליינען און עולה זיין אויף די גאנצע קללות, ער גייט מאכן א ברכה אויף די קללות, וואס איז די חילוק איין מענטש אדער צוויי מענטשן, זאגט די גמרא ניין, תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אז כשהוא מתחיל מתחיל בפסוק שלפניהם, און כשהוא מסיים מסיים בפסוק שלאחריהם, מען הייבט טאקע אן א פסוק פריער און א פסוק שפעטער, און ממילא דער וואס איז עולה הייבט אן פריערט און ענדיגט שפעטער, ער מאכט נישט קיין ברכה אויף די קללות אליין, אבער טאמער מ'וועט עס צושניידן אין צוויי און מ'וועט מפסיק זיין, עט מען יא מאכן א ברכה אויף די קללות, דאס טאר מען נישט טון. אמר אביי, האט אביי געזאגט לא שנו, די דין אז מ'טאר נישט מפסיק זיין די קללות, דאס איז אלא בקללות שבתורת כהנים, נאר אויף די קללות פון חומש ויקרא, פון בחוקותי, אבל קללות שבמשנה תורה, פון דברים, פון כי תבוא, פוסק, דארט מעג מען מפסיק זיין. מאי טעמא, וואס איז אנדערש די קללות די תוכחה פון יענע תוכחה? ענטפערט די גמרא, הללו, די תוכחה פון ויקרא איז הארבער אלס צוויי טעמים, קודם כל בלשון רבים אמורות, ס'איז בלשון רבים, שטייט ואם לא תשמעו לי ולא תעשו, אלעס א לשון רבים, ממילא אז ס'איז א לשון רבים איז עס אסאך הארבער, און די צווייטע זאך איז, ומשה מפי הגבורה אמרן, די לשון וואס משה רבינו נוצט איז א לשון מפי הגבורה, שטייט ואם לא תשמעו לי, טאמער עטס עטס מיר נישט פאלגן, אני אעשה והפקדתי ונתתי, ס'איז אלץ א לשון וואס דער רבונו של עולם נוצט, נישט וואס משה רבינו נוצט, מה שאין כן והללו, די תוכחה פון דברים איז בלשון יחיד אמורות, איז אסאך לייכטער, ווייל ס'איז א לשון יחיד, שטייט והיה אם לא תשמע, אלעס א לשון יחיד, און צווייטנס איז משה מפי עצמו אמרן, ס'איז טייטש אוודאי דער רבונו של עולם האט געזאגט פאר משה רבינו וואס צו זאגן, אבער משה רבינו האט עס געזאגט א לשון כאילו ער רעדט, שטייט ידבק השם בך את הדבר, אזא סארט לשון, טייטש דער אייבערשטער זאל, משה רבינו איז דער וואס רעדט, און ממילא איז עס א לייכטערע לשונות, און ממילא דארט מעג מען מפסיק זיין, זאגט די גמרא טאקע, לוי בר בוטי הוה קרא האט געליינט די תורה וקא מגמגם קמיה דרב הונא בארורי, ער האט געליינט די תוכחה פון דברים, און ער האט מגמגם געווען צו מער און שווער, ער האט עס געליינט שנעל און שווער, אמר לו, האט רב הונא אים געזאגט, אכנפשך, ס'טייטש לויט דיין רצון, אז דו ווילסט קענסטו אפהאקן, קענסטו אפהאקן אינמיטן, מוזסט נישט ענדיגן, פארוואס ווייל לא שנו אלא קללות שבתורת כהנים, אבל שבמשנה תורה פוסק, ווייל די דין וואס מען האט געזען די משנה אין מפסיקין, דאס איז נאר ויקרא, נישט ביי דברים, ביי דברים קען מען מפסיק זיין. זאגט די גמרא, תניא מ'האמיר געלערנט א ברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר האט געזאגט, עזרא תיקן להן לישראל, שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. עזרא האט מתקן געווען און אויסגעשטעלט אז מען זאל ליינען די קללות פון ויקרא פאר שבועות, און די תוכחה פון דברים פאר ראש השנה, פארוואס, מאי טעמא, אמר אביי, ואיתימא ריש לקיש, כדי שתכלה השנה וקללותיה, כדי עס זאל זיך ענדיגן די יאר מיט די קללות דערפאר כאפט מען אריין די קללות פאר די נייע יאר, זאגט די גמרא בשלמא שבמשנה תורה, איכא כדי שתכלה השנה וקללותיה, אלא שבתורת כהנים, אטו עצרת ראש השנה, ס'טייטש ראש השנה פארשטייט מען פאר ראש השנה זוכט מען אריינצוכאפן א תוכחה, אבער וואס איז דאס פאר שבועות? זאגט די גמרא אין, עצרת נמי ראש השנה היא, שבועות איז אויך א געוויסע ראש השנה דתנן, אזוי מען האט געלערנט אין א משנה ראש השנה ובעצרת על פירות האילן, אז די פירות האילן ווערן נידון שבועות, ממילא שבועות איז ראש השנה פאר די ביימער, איז פארדעם וויל מען אויך תכלה שנה וקללותיה. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון ר' שמעון בן אלעזר, תניא מ'האמיר געלערנט א ברייתא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, ר' שמעון בן אלעזר האט געזאגט אם יאמרו לך זקנים סתור, טאמער עלטערע מענטשן זקנים זאגן דיך סתור, צעברעך, ס'טייטש א זאך וואס דיר קוקט אויס אלס א שלעכטע זאך, וילדים, און יונגע, די יונגע חברה זאגן דיר בנה, א זאך וואס קוקט דאך אויס א גוטע זאך, בוי, איז סתור ואל תבנה, פאלג די עלטערע און נישט די יונגערע, פארוואס שסתירת זקנים בנין, אז די עלטערע מענטש זאגט סתירה, צוברעך עפעס, איז בעצם, א עלטערע מענטש איז זיין דעת מער מיושב, צום סוף וועסטו זען, די סתירה וואס ביי אים וואס דו מיינסט א סתירה איז בעצם א בנין, און בנין ילדים סתירה, וואס ביי א יונגע הייסט א בנין, צום סוף קומט ארויס א סתירה, קומט ארויס א נזק דערפון, וסימן לדבר, און אז דו ווילסט א ראיה דערצו, רחבעם בן שלמה, ביי רחבעם בן שלמה שטייט אז ער האט זיך אויך מייעץ געווען מיט די זקנים און מיט די נערים, מיט די יונגע, און למעשה צום סוף האט ער געפאלגט די יונגע, און דאס האט גורם געווען ס'זאל זיין א מרד אין אים, און דעמאלטס טאקע האט זיך צוטיילט די פאלק, מלכות יהודה, מלכות ישראל, ירבעם בן נבט האט זיך אפגעטיילט, ס'איז געווען א גאנצע מרידה, דאס איז אלעס ווייל ער האט געפאלגט די יונגע און נישט די עלטערע.